שמואל א' פרק ל', און זיי האבן געלערנט אז אכיש און די אלע פלישתים זענען געגאנגען א מלחמה קעגן די אידן, און זיי האבן אוועק געשיקט דוד, האבן געכאפט אז די שרי פלישתים האבן נישט געוואלט דוד זאל מיט קומען, זיי האבן אים נישט געטראסט, יעצט דוד גייט אהיים, יעצט א שרעקליכע זאך, דוד קומט אהיים אין צקלג, און וואס איז געשען? אינצווישן איז געקומען עמלק, עמלקים, פארברענט צקלג, און געפאנגען אלע מענטשן, אלע פרויען, אלע קינדער וואס איז געווען אין צקלג האבן זיי צוגעגנבעט און דוד און זיינע מענטשן זענען געווען מורא'דיג צובראכן זיי האבן געוויינט עד אשר אין בהם כח לבכות זיי האבן געוויינט ביז זיי האבן נישט געהאט מער כח צו וויינען דוד'ס ווייבער האט מען געגנבעט און נישט נאר דעם נאר די עולם איז געווען בייז אויף דוד ס'איז געווען מרה נפשם מ'האט צוגענומען זייערע קינדער זייערע טעכטער זייערע ווייבער זיי האבן געוואלט סוקל זיין דוד שוין עס הייסט זיין אחריות קוק וואס איז געשען. וואס טוט דוד? ויתחזק דוד בה' אלוקיו, ענליך צו וואס איז געשטאנען פריער, יונתן וועלכע האט מחזק געווען את דוד בה' ער האט זיך מחזק געווען, ס'איז נאך אלץ דא אן אייבערשטער, און ער גייט פרעגן די אייבערשטער וואס צו טון, ס'איז געווען דארט אביתר הכהן, האט ער געבעטן די אפוד, ער פרעגט ביי די אפוד צו ער זאל נאכלויפן די גדוד די עמלקים און זיי צוריק נאך נוקם זיין און זיי זיך צוריק כאפן, און די אפוד די אייבערשטער האט געענטפערט יא רדוף כי השג תשיג והצל תציל עסט זיי כאפן עסט ראטעווען דיינע מענטשן פון זיי שוין איז דוד האט גענומען זיינע זעקס הונדרעט סאלדאטן וואס ער האט געהאט זיי האבן אנגעהויבן צו לויפן נאך נאכלויפן ווי די עמלקים זענען געקומען פון לכאורה איז אויסגעקומען אז פיר הונדרעט מענטשן זענען געלאפן מיט דוד און צוויי הונדרעט זענען נאך געבליבן אונטן פון אונטן אין א פלאץ וואס הייסט נאך נישט אריבערגעגאנגען נחל בשור ס'אינצווישן אינטערעסאנט דוד האט פונקט פונקט געטראפן, דאס הייסט בהשגחה פרטית פונקט געטראפן, א מענטש א מצרישע מענטש, וואס א מענטש דרייט זיך דארט אין פעלד דרייט זיך אויפן וועג, און געברענגט צו דוד, און געגעבן אים צו עסן, ער איז געווען עס הייסט הונגעריג, און אויסגעדארשט אויסגעהונגערט, שטייט ער האט נישט געגעסן און געטרינקען שוין פאר דרײַ טעג, דוד פרעגט אים דא ווער ביסטו? זאגט ער איך איך בין א מצרי, די עמלקי האבן מיך געפאנגען, און איך בין קראנק דרײַ טעג, מיין האר די. עמלקי האט מיך אפגעלאזט אזוי פירט זיך עמלק אפילו ער האט גענומען די מצרי געווען זיין עבד אבער נישט געקענט נאכלויפן מיט זיי אין די מלחמה וואס זיי האבן געגאנגען כאפן דוד'ס זאכן האט ער געלאזט די עבד אזוי דארט ער זאל שטארבן פאר הונגער איך ווייס ער זאגט קוק זיי זענען טאקע געגאנגען זיי האבן פושט געווען זיי האבן געכאפט דארט נגב הכרתי אויף יהודה אויף נגב כלב זיי האבן פארברענט צקלג ס'הייסט ער איז געווען פון די חברה וואס האבן געכאפט און פארברענט און גענומען פון צקלג פון דוד'ס מענטשן. שוין האט דוד געזען דא א אפערטוניטי, האט ער געזאגט פאר דעם עבד, ער איז דאך נישט קיין עמלקי, האט נישט בעצם קיין סימפאטיע פאר זיי, פרעגט ער אפשר ווייסט מען וואו זיי זענען, האט ער נישט געוואוסט בעצם וואו זיי זענען געלאפן, האט ער געזאגט נו יא, עסט מיר פארשווערן אז דו גייסט מיר נישט צוריק געבן צו מיין אדון, איך גיי בלייבן פריי, אפשר וועט ער זיך מצטרף זיין צו דוד, על כל פנים וועט נישט זיין מער קיין עבד, וועט ער וועט ער זיי אויסזאגן וואו זיי זענען. אזוי האט ער געטון, זעט ער אז זיי האבן געשוואוירן, און די די מצרי האט פארציילט פאר דוד גענומען וויזן פאר דוד ווי די עמלקים זענען און זיי זעען אז די עמלקים זענען מורא'דיג פרייליך אוכלים ושותים וחוגגים מיט די גאנצע גרויסע שלל וואס זיי האבן גענומען פון צקלג פון דוד למעשה האט דוד שוין געוויסט וואס ער דארף טוהן האט ער ויכם דוד מהנשף ועד הערב א גאנצע טאג און א גאנצע נאכט האט ער זיך געשלאגן מיט זיי אויסגעהארגעט אלע עמלקים עס איז געווען דארט געבליבן פיר הונדערט מענטשן וואס זענען אנטלאפן אויף גמלים אבער חוץ פון דעם האט ער מנצח געווען אינגאנצן די מלחמה ער האט מציל געווען זיינע צוויי ווייבער די אלע אנדערע שלל וואס זיי האבן צוגע'גנב'עט און דוד האט מיטגענומען אלע צאן און בקר אלעס וואס ער האט גענומען פון עמלק און עס געפירט פאר זיך אזוי מיט א גרויסע פאראד און מען האט געזאגט זה שלל דוד ס'איז געווען אזא אזא זאך וואס מען האט געזאגט. און דוד גייט צוריק, יעצט אויפן וועג צוריק געשעט א וויכטיגע זאך, קומט אן צו די צוויי הונדערט מענטשן וואס האבן זיך אביסל פארזוימט האבן נישט געקענט אנקומען מיטן די פיר הונדערט מענטשן פון דוד צו אנקומען צו די עמלקים, עס זענען געווען איש רע ובליעל, פון דוד'ס פיר הונדערט מענטשן א חלק פון זיי רופט די פסוק אנשים בליעל, וואס האבן זיי געזאגט? האבן געזאגט קוק, אונז זענען די וואס האבן זיך מוסר נפש געווען זיך שלאגן מיט עמלק, אונז גייען נעמען אלעס פאר זיך, אונז גייען נישט שערן גארנישט מיט אנדערע מענטשן, מען וועט זיי געבן, ווייסט וואס, מען וועט זיי א טובה טון, מען וועט זיי געבן זייערע ווייבער, זייערע קינדער, דאס וואס באלאנגט ממש פאר זיי, אבער חוץ פון דעם מען גייט זיי נישט גארנישט טון. דוד אבער האט זיך נישט געלאזט פון דעם, ער זאגט ניין, לא תעשו נישט אזוי טוט מען, מען גייט געבן, זיי זענען א חלק פון אונז, זיי האבן טאקע נישט נאכגעלאפן אבער זיי האבן דאך יושב געווען על הכלים, מען האט דאך געזען פריער אין די פריערדיגע מעשה אז מען לאזט אפ א פלאץ, מען גייט זיך שלאגן אין א צווייטע פלאץ איז דאך מורא'דיג מסוכן, קען דאך דארט בלייבן, ליידיג, מ'דארף דאך אלעמאל זיין א שומר זאל בלייבן פון אונטן, איז אוודאי די וואס ס'הייסט זענען געבליבן פון אונטן, קומט זיך אויכעט פונקט אזא חלק אין די שלל פון די וואס זענען געגאנגען, און די פסוק זאגט דאס איז געווארן א חוק, חוק ומשפט לישראל, אלעמאל ווען מ'גייט אין מלחמה, אז נישט נאר די סאלדאטן נעמען די שלל, נאר יעדער איינער וואס איז א חלק, אלע אידן, יעדער איינער האט דאך א חלק, טוט דאך אפילו אינדערהיים טוט ער דאך עפעס פאר די מלחמה, און נישט נאר דעם, נאר דוד איז געקומען, ער האט גענומען פון דעם שלל, געשיקט פאר זקני יהודה פון אלע שטעט, ס'איז דא א ליסט, א לאנגע ליסט, פון דרייצן אנדערע שטעט ווי דוד האט געשיקט פון די שלל, ס'הייסט, זעט אויס דאס איז א הרחבה פון דעם, נישט נאר די וואס זעקס הונדערט מענטשן וואס זענען מיט אים, נאר בכלל אלע אידן, אלע פון זיי, ס'באלאנגט פאר אלע פון זיי, האט ער געשיקט פאר אלע פון זיי מתנות כאילו פון די שלל פלישתים.